שלום וברכה צו גוט געלט נאמבער דרײַסיק מיטן עקספערט חיים עקשטיין, א גוטן רבי חיים.
א גוט יאר רבי פנחס.
סאו חיים איך קען דיך פרעגן יעצט א שאלה, איך בין אפילו נישט זיכער אז ס'האט שייכות מיט וואס דו טוסט ווייל איך ווייס נישט גענוג דערוועגן, אבער איך ווייס אז דברים עומדים על הפרק, מ'רעדט יעצט דערפון אסאך, און דאס איז אינפלעישאן, מ'רעדט אסאך פון אינפלעישאן. וואס מיינט אינפלעישן? קודם איך האב געמיינט אז איך וועל זאגן די ווארט אינפלעשן דו וועסט זאגן אינפלאציע. אה אקעי.
סאו אינפלעישן וואס רוב אירע מיינען אז אינפלעישן איז איז אז זאכן ווערן טייערער. דאס מיינען רוב אירע אז אינפלעישן איז. איך האב אויך אזוי געמיינט. אה און די סיבה פארוואס דער עולם מיינט אזוי איז ווייל די גאווערמענט האט א מורא'דיגע נגיעה אז דאס זאלן מענטשן מיינען. טאקע אזוי? יא אוודאי. פארוואס האט די גאווערמענט א נגיעה אז מענטשן זאלן אזוי מיינען? ווייל ס'איז דא א סטענדערד זאך אנגענומען אין דעם עולם המסחר, אין דעם עולם העבודה, אז מ'דארף געבן פאר ארבעטערס א פעי אינקריס, א רעיז, מיט עטליעסט וויפיל אינפלעישן איז.

וואס אינפלעישאן מיינט, אונז וועל מיר באלד רעדן מער באריכות פון דאס ווארט אינפלעישאן, וואס אינפלעישאן מיינט איז אז די פרייזן פון זאכן ווערן טייערער, סאו קומט אויס אז די באטל מילך וואס דער ארבעטער האט געקויפט פאריגע וואך פאר צוויי דאלער, מוז ער יעצט קויפן פאר צוויי אהאלב דאלער אדער אזא מין זאך, ממילא. איז מוז ער מוז די מוז דער באלעבאס אים צאלן מער כדי אז ער קען די זעלבע קיצור די זעלבע זאך וואס ער האט אים געגעבן פאריגע וואך וואס ער האט געקענט טון מיט די געלט וואס ער האט אים געגעבן פאריגע וואך מוז ער אים היינט געבן אביסל מער כדי ער זאל קענען טון די זעלבע זאכן. אהא. סאו זאגסט אז אינפלעישן קודם וואס אינפלעישן איז נישט אבער וואס די גאווערמענט וויל די עולם זאל מיינען ס'איז יא. איז אז זאכן זענען טייערער. סאו איך טראסט דיר חיים אמת וועסט באלד זאגן וועסט אונז באלד זאגן דעם אמת וואס אינפלעישן איז טאקע. אבער אויף דערווייל לאמיר מיט פארן מיט די גאווערמענט'ס טריפ, יא אז אינפלעישן מיינט אלעס ווערט טייערער, זאכן ווערן טייערער. סאו מיין שאלה איז וואס ווערט טייערער? וואס הייסט זאכן ווערן טייערער? וואס לויפט? אה, סאו ס'איז דא א די גאווערמענט האט א בעסקעט אוו גודס הייסט עס, אין די בעסקעט ליגט אריינגעלייגט געוויסע אייטעמס, וואס דאס איז בעיסיק זאכן וואס א מענטש דארף האבן צו לעבן, און דאס איז די זאכן מיט וואס זיי רעכענען אויס צו זאכן זענען טייערער.
למשל עסן, האוזינג, בעיסיק קלאודינג וואס מען דארף האבן, טרענספארטעישן, מעדיקעל קעיר, אזעלכע מיני זאכן, עדיוקעישן עקספענסעס, אזעלכע מיני זאכן וואס איז בעיסיק גודס וואס יעדע נארמאלע אמעריקאנע מענטש דארף האבן, און דארטן רעכענען זיי אויס וואס אינפלעישן איז. די פראבלעם איז אסאך מאל קענען זיי טשיטן אויך, זיי קענען ארויסנעמען איין זאך און אריינלייגן א אנדערע זאך, ברצותו מקצר ברצותו מאריך, זיי האבן א אדזשענדא וויאזוי זיי ווילן אינפלעישן זאל אויסקוקן. סאו איז נישט אייביג קענסטו עס טראסטן. יעצט פאר אונז גיימער רעדן וואס איז נישט. איך זאג סאו נאכאמאל די אויב די זאכן אין יענע בעסקעט וואס די גאווערמענט האט אריינגעלייגט אין יענע, אויב יענע זאכן ווערן טייערער און מיט וויפיל זיי ווערן טייערער דאס מיינט אז ס'איז דא אינפלעישן און אויף וויפיל ס'איז דא אינפלעישן יא?
יא.

אהא. סאו דו קויפסט קדם גרעיפ דזשוס פאר שבת, יא? יא. און מצד השני ליגט מסתמא זאכן וואס איך אלס פרומע איד קויף נישט.
מסתמא ליגט זאכן וואס דו קויפסט נישט.
סאו חיים, איך וויל וויסן וואס אינפלעישאן מיינט פאר מיר, בתוך עמי אני יושב, איך און מיינע מענטשן, היימישע אידן, וויאזוי רעכן איך אויס וואס דארטן איז אינפלעישאן?

פֿופֿצן סענט געשפרינגען אין צען יאר. פֿופֿצן סענט געשפרינגען, יא. סא דארף מען יעצט אויסרעכענען וואס איז די רעיט פון אינפלעישן פאר די זאך, און איך דארף דיר נישט זאגן פונקטליך וויאזוי מען טוט עס, וועסט עס אליין גיין אויספיגערן, איך וועל עס געבן שנעל א טו און איך וועל דיר זאגן וויאזוי ס'איז, און נאכדעם קענסטו גיין אליין קוקן אייטעם ביי אייטעם וואס ס'איז דא, אויב דו ביסט, אויב דו האסט אסאך צייט און דו ווילסט, אבער דזשאסט דיך צו פראוון אז ס'האט גארנישט צו טון מיט די בעסקעט, ס'האט צו טון מיט די אייטעמס וואס דו דארפסט.
אקעי, סא ווילאנג דו רעכנסט עס אויס קען איך זאגן שנעל פרשת המן?

אין די לעצטע צען יאר מיט טו פוינט ניין פראצענט?
יא. אקעי. יא. די אינפלעישן איז טו פוינט ניין פראצענט. אקעי. יא. און אסאך מאל א מענטש כאפט נישט, מען וויל קוקן, wow, ס'איז געווען פֿינף און פֿערציק סענט און יעצט איז עס זעכציק סענט, ס'איז אסאך מער פון דריי פראצענט, יא? און נעם די זעלבע משל, לאמיר זאגן רענט פון א דירה, אקעי? נעמסט רענט פון א דירה, איך געדענק פינף און צוואנציג יאר צוריק האב איך געצאלט בערך זעקס הונדערט און פופציג דאלער רענט א חודש פאר אזא וואס מ'בעט היינט פופצן הונדערט דאלער א חודש רענט. אהא. און גיי מיר עסומען אז די סופליי ענד דימענד איז געבליבן אין בעלענס דאס הייסט אז ס'איז נאך אלץ דא גענוג דירות עוועליבעל פאר מענטשן וואס זוכן עס. ס'איז נישט טייערער געווארן ווייל ס'. יא, ס'נישט וועגן ריעל עסטעיט. ס'נישט קיין יקר המציאות. יא, נישט וועגן ריעל עסטעיט, אקעי. יא.
ס'פשוט ס'איז ארויפגעגאנגען די פרייזן. יא. יעצט נארמאל ווען איך וואלט דיך זאגן אז אז אז איך האב געצאלט זעקס הונדערט און פופציג דאלער רענט א חודש און היינט צאלט מען פופצן הונדערט דאלער רענט א חודש, וואס איז די אימידיעט ריעקשאן וואס א מענטש גייט זאגן? wow מער ווי דאפלט! ס'איז נישט נארמאל די יקרות! מער ווי דאפלט! באט איי גאט נוז פאר יו אז דאס איז בערך אזא דריי אהאלב פראצענט א יאר. ס'איז דריי אהא.
ס'איז נישט מער פון דעם. אקעי? און מענטשן רעדן אזוי סאך פון די אינפלעישאן כאילו יענץ איז די זאך.
אקעי.
ס'איז אבער דא א אנדערע אינפלעישאן וואס אויב דו זאלסט ווען נאר פאוקוסן אויף איין אינפלעישאן און דו זאלסט טאטעלי טאטעלי איגנארן די אינפלעישאן וואס אונז האבן יעצט גערעדט און ד'עסט נאר אריינלייגן אין דיין קאפ אין יענע אינפלעישאן עסטו סאך בעסער אנקומען ווי ווען ד'עסט רעדן פון די אינפלעישאן וואס אונז האבן יעצט גערעדט. ס'איז א אנדערע סארט אינפלעישאן? א אנדערע סארט אינפלעישאן וואס די אינפלעישאן איז יעדע קאמיוניטי עקסטער, יעדע קהילה עקסטער, יעדע קולטשור עקסטער, יעדע לאנד עקסטער, יעדע שטאט עקסטער וכו' וכו'.
אה אקעי, סאו קודם האסטו, ביז יעצט האסטו מסביר געווען וואס איז אינפלעישן, וויאזוי רעכנט מען עס, און פארדעם האסטו אנגעהויבן מיט די הנחה אז די גאווערמענט האט אן אינטערעס אז די אינפלעישן נומבער זאל זיין נידריג, און האסט אויך געזאגט אז אינפלעישן, וואס די גאווערמענט זאגט מיינט אז זאכן ווערן טייערער איז נישט אמת, אבער אונז פאר מיר דערווייל מיט די גאווערמענט יא, יא, אז אינפלעשן מיינט זאכן ווערן טייערער. נישט אז ס'איז נישט אמת אז ס'ווערט טייערער, ס'ווערט טייערער און געוויסע זאכן ווערט טייערער מיט זייער פראצענט, למשל וואס אונז האמיר דא איבערגעשמועסט, סאו האמיר דא אסאך זאכן וואס ס'ווערט טייערער מיט סאך סאך מער פון דעם, אבער דאס איז איין מין אינפלעשן.
אקעי פיין. און פון דארטן רעדט מען בייטאג און ביינאכט כאילו יענץ איז די זאך.
אקעי פיין.
אבער דאס איז בכלל נישט וואס דו דארפסט פאוקעסן. אקעי, אויף וואס זאל איך פאוקעסן חיים? וואס דו זאלסט פאוקעסן איז, אז די מציאות הדברים איז אז אונז זיצט מיר יעצט אונז רעקארד מיר א שמועס, און אונז יוז מיר א געוויסע טעקנאלעדזשי כדי צו צו רעקארדן די שמועס, וואס פאר צוואנציג יאר צוריק איז נאך די טעקנאלעדזשי ניטאמאל געווען. אקעי, און אויכעט גיי זיי מסביר פאר א מענטש היינט אז ער זאל חתונה מאכן א קינד אן קויפן א וועקיום קלינער עט ער דיך אנקוקן פון די קאפ אראפגעפאלן, אקעי גיי זיי מסביר פאר א מענטש ער זאל האבן היינט א פריזשידער וואס וואס וואס ס'ברענגט ס'טאנצט נישט אריין און ארויס די מילך פון פריזשידער ווען דו דארפסט עס, און דו דארפסט עס עקטשולי אויפמאכן די פריזשידער און ארויסנעמען, כ'זאג דווקא די משל כדי צוואנציג יאר ארום זאל מען קענען ווייטער הערן די שמועס.

און פארוואס קאסט עס מיר זיבעציג טויזענט דאלער און ווען איך האב חתונה געהאט האט עס געקאסט צען טויזענט דאלער? סאו דאס איז די צווייטע אינפלעישאן, ס'הייסט אז ס'איז צוגעקומען זאכן.
ס'איז צוגעקומען אייטעמס, די בעיסיק נעסעסיטיס, די מינימאלישע געברויכן פון א מענטש איז היינט אנדערש ווי דעמאלטס. סאו איך וואס מיט לאמיר זאגן וואס פינף און צוואנציג יאר צוריק, יא, וואלט איך געזיצן אראפ פון בלעמער, כ'האב נישט קיין איין סיין אין ערגעץ נישט זאת נדבת, יא, ס'איז, מ'רופט נישט אויס מיין נאמען אין ערגעץ נישט ביים דינער, די, יא, און איך מאך חתונה אויף די סטענדערט פון אזא סארט מענטש, דעמאלטס וואלט מיר עס געקאסט צען טויזנט, יעצט וואלט מיר עס געקאסט זעכציג זיבעציג. זיבעציג פינף און זיבעציג. זיבעציג פינף און זיבעציג, ווייל ס'איז דא מער זאכן וואס זענען נכלל אין די סטענדערט.
יא.
און דאס איז א צווייטע סארט אינפלעישאן. אגב חיים, וואס איז די נומבער פון אינפלעישאן פון דעם?
וועסט זאגן נאכאמאל פשוט אמאל? דאס איז, דאס קומט אויס איבער אכט פראצענט א יאר, פער יאר.
דאס מיינט אז טאמער, טאמער, טאמער, ווען דו רעדסט ווען מיט א איד פאר פינף און צוואנציג יאר צוריק וואס איז אים געבוירן א יונגעלע, און ער זאגט איך גיי אוועק לייגן יעדע חודש געלט צו חתונה מאכן מיין קינד, אן בארגן געלט, אן בעטן נדבות, איך וויל חתונה מאכן, איך דארף נישט קיין גרויסע טייערע זאכן, איך וויל מאכן בעיסיק בעיסיק בעיסיק, פרעגט אים דער וואס העלפט אים אויספלאנירן זיין פלאן, אקעי סאו דאס מיינט אין אנדערע ווערטער פאר וויפיל ווילסטו חתונה מאכן, זאגט אים דער פֿינף און צוואַנציק יאר צוריק, צען טויזנט דאלער איז מיר פיין גענוג, ער נעמט ארויס זיין קאלקולעיטער און ער רעכנט אים אויס, אקעי לייג אוועק יעדע חודש כך וכך געלט,

כדי ער זאל קענען יעצט ארויסנעמען זיינע זיבעציג טויזנט דאלער צו חתונה מאכן אויף א ביליגע וועג. וואו, אקעי פיין. סאו דאס איז אינפלעישאן פון ריל לייף, מיט דעם דיל איך יעדן טאג און מיט דעם דילסטו יעדן טאג, און און און און און ווען ווען ווען דו האסט א א קינד וואס וואס עס דארף האבן א פרייוועט טוטאר, וואס מען דארף לערנען מיט די קינד, ווייל די קינד קען נישט מיטהאלטן די לימודים אין חדר נאר אויב מען גייט אים העלפן פון די זייט, פארוואס איז דאס נישט דיין אינפלעישאן?

וואס איז פֿינף און צוואַנציק יאר אלט, על פי רוב די קאפ פון יענע מענטש לויפט לויט די סיטשועישאן, לויט די מצב ווי די מענטש שטייט.
נאכאמאל, די קאפ פון די מענטש לויפט לויט די מצב ווי ער איז דעמאלטס, יא, אזוי ווי למשל ער האט צוויי קינדער גייט ער זאגן אקעי מיין לעבן קאסט מיך אזויפיל און אזויפיל, ביג דיל פארוואס דארף איך פארדינען מער?

אז זייער אסאך מאל קומט ארויס אז די מענטש לאקט זיך אריין אין די פלאץ ווי ער איז, און און זיין גאנצע פלענינג וואס ער מאכט, אויב מאכט ער פלענינג אדער עני עני זאך וואס ער וויל זיך אויסשטעלן פאר אביסל פאר פאר שפעטער, טוט ער מיט די אנדערסטענדינג וואס ער האט דעמאלטס. ער כאפט נישט אסאך מאל. אז דער פֿינף און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן גייט איין טאג זיין דער פֿערציק יעריגע און ער גייט איין טאג זיין דער פֿינף און זעכציק יעריגע וואס ער גייט וועלן ריטייערן און אזוי ווייטער.
אקעי.
סאו וויאזוי וויאזוי האב איך עס געכאפט?
אבער איך פארשטיי ער כאפט נישט מיינט צו זאגן אז ער פארשטייט נישט אז ער דארף יעצט מאכן מער געלט צו האבן ביי די פֿערציק ווען זיין בודזשעט וועט זיין גרעסער זאל ער האבן גענוג?
דאס איז די ווארט? סיי ווען זיין בודזשעט וועט זיין גרעסער ווייל ער וועט האבן מער עקספענסעס.
יא.

ס'איז דא זאכן וואס מען דארף יעצט נישט, וואס מען קויפט יעצט נישט, מען האט נישט קיין השגה דערפון אפשר אפילו, און דעמאלטס גייט עס זיין בעיסיקס, אז איך לעב א פשוט'ע לעבן, פשוט גייט דעמאלטס קאסטן מער, נישט נאר פאר זאכן זענען טייערער, נאר ווייל פשוט גייט כולל זיין מער. איך קען דיר איין זאך זאגן, אז דו קאמפעירסט דיין פשוט'ע לעבן יעצט און צוואנציג יאר צוריק, זעסטו א חילוק, יא?

אקעי, איך קען איבערגיין מיט דיך אן א שיעור זאכן וואס דיין לעבן איז היינט טאטעלי טאטעלי דיפרענט ווי דעמאלטס, אקעי? איך קען דיר איין זאך זאגן, נישט ווייל איך בין א נביא, נאר אלע אלע פארקעסטס און אלע שכל'דיגע זאכן זאגן אז ס'קומט נישט צו די טשעינדזש פון יעצט און צוואנציג יאר צוריק,

אקעי ווייל למעשה דורך אינפלעישן גייען מענטשן מוזן פארדינען מער געלט, מינימום וועידזש וועט ארויפגיין, אלעס וועט ארויפגיין, אקעי, אבער ס'איז א ראנג זאך אז א מענטש זאל זיך אריינלאקן אין זיין קאפ זיבעציג טויזנט דאלער א חתונה, יא? איך ווייס אז דו קוקסט עס אן פון די לבנה אראפ, אבער דו זאלסט וויסן אז פינף און צוואנציג יאר צוריק האסטו אנגעקוקט זיבעציג טויזנט דאלער א חתונה מאכן אויך פון די לבנה אראפ, איך געדענק נאך, איך מיין איך געדענק מ'האט פארקויפט הייזער.

מיטן אייבערשטנ'ס הילף, מיט משיח צוזאמען, וועסטו איבערהערן די שמועס, אקעי ווען משיח וועט זיין קומען האפענטליך וועט שוין נישט זיין די אלע פראבלעמען, אבער זאלסט געדענקען אז מען האט עס געזאגט פארדעם, און און און און רעד דיך נישט איין פלען צו סעיוון געלט און אינפלעישן דרײַ פראצענט און אלעס וועט זיין, ס'האט גארנישט מיט די דרײַ פראצענט, ס'האט גארנישט מיט די בעיסיק, ס'האט מיט די, מען דארף זיך מען דארף ארייננעמען די מציאות החיים, די מציאות החיים איז אז ווען יעדער חתן קויפט פֿינף און צוואַנציק בעקיטשעס פאר די חתונה גייסטו אויך מוזן קויפן פֿינף און צוואַנציק בעקיטשעס, איך מאך א דזשאוק פארשטייט זיך, אבער אבער פארשטייט זיך אז מען קען נישט פארשעמען קיין חתן אז יעדער איינער גייט מיט א דיזיין פון א לולב מיט א אתרוג מיט א חנוכה מנורה מיט א דריידל מיט המן טאשן צוזאמען אויף די טיש בעקיטשע, און דו וועסט מוזן גיין מיט א פלעינע טיש בעקיטשע וואס האט נאר איין מין בלום.
איך פרעפער כ'האב נישט אסור. ווייסט עס דערמאנט מיך היינט עס דערמאנט מיך פון די פון חזל הגפן יתן פריו והיין ביוקר אז ס'וועט זיין שפע אבער זאכן וועלן נאך אלץ זיין טייער וועגן די סטענדערט פליט ארויף און נאכדעם איז דא דאס אז נאך לעתיד לבוא אז זאכן וועלן וואקסן אויף די ביימער דאס הייסט ס'וועט זיין די שפע און ס'וועט אויך זיין אזוי עוועליבעל אז וואס דו זאלסט נאר דארפן וועט נאך אלץ זיין גענוג ביליג. אדער פרי, ס'וואקסט אויף די ביימער. בקיצור, אונז קען מען דא, אונז קען מען דא זיצן בייטאג און ביינאכט און אנהייבן צו טרייען צו טשעינדזשן די וועלט מיט די אינפלעישן מיט די זאכן, דאס איז איין מהלך וואס מען קען טון, אויב דאס פילסטו פאר דיר אז דאס ארבעט, גאו אהעד, די אנדערע מהלך וואס איך מיין איז אביסל א גרינגערע מהלך, טריי צו מאכן אסאך געלט, און בעט אסאך די אייבערשטער זאלסט מצליח זיין. און טון די ריכטיגע השתדלות, איך פארשטיי דאס איז דאך געווען איינע פון די סיבות פארוואס דו האסט געמאכט די דיינע קורסעס, פון אפשענס, אינוועסט אין אפשענס, פעסיוו אינקאם, ווייל ס'דארף אז א מענטש וואס האט א דזשאב און ער ארבעט זאל ער האבן נאך אדישענעל אינקאם כדי ער זאל קענען דילן מיט אינפלעישן. סיי א מענטש האט א דזשאב און ער ארבעט, סיי א בעל בית, סיי א מענטש וואס האלט אויס קינדער, וכו' וכו', ס'איז ס'איז רידיקולעס, ס'איז נישט נארמאל, נישט נארמאל עקספענסעס וויפיל ס'גייט ארויף, און מען מוז טון אלעס אין די וועלט וואס א מענטש קען טון מיט זיין מיט זיין דרך הטבע צו מאכן די השתדלות אז ער זאל נישט אריינגיין אין א פאזישן ער זאל דארפן ווערן א נצטרך לבריות אדער דארפן אדער דארפן דארפן בארגן געלט וואס מען קען נישט באצאלן וכו' וכו' און דאס איז געווען די דרייווינג פעקטער וואס האט מיך געדרייווט זייער שטארק אז איך זאל מאכן די קורסעס פון אפשענס אינקאם צו פראדוסן מער ווי סתם אזוי לייג אוועק דיין געלט אין באנק פאר פוינט זירא זירא פוינט פאר זעקס פערצענט דריי צו מאכן געלט אויף דיין געלט נארמאל און נישט פלעין לייג עס אוועק און מאך דיך צו די אויגן כדי דו זאלסט קענען האבן עפעס א טשענס צו קענען מצליח זיין דארט. געוואלדיג! אקעי, צו רייטשן חיים עקשטיין און שיקן שאלות, פירוש המילות, מפרש זיין, עקספלעינען, וואס פארשידענע זאכן אין די וועלט פון אינוועסטמענט, פון ריעל עסטעיט, פון די מארקעט, מיינען קען מען שיקן א טעקסט צו אייט פאר פייוו פאר וואן אייט פייוו זיראו טרי סעווען אדער אן אימעיל צו עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם, ס'איז עסק עז אין פרעגן, עט צי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם. א גרויסן שכוח ר' חיים! מיי פלעזשער, הצלחה רבה.